שלום עליכם. פון א גרויסע שמחה יעדע מאל איך קען דא זיין אין בית מדרש. צוזאמען מיט אנשי שלומינו. צוזאמען מיט אנשי שלומינו דא אין ארץ ישראל. היינט איז זייער א גרויסע טאג געווען. ביי ס'נישט אזוי איינגעפירט חסידישע אידן ווייס זיי מאכן א יום הולדת פלעצער וואס מ'מאכט יא חב"ד מאכט מען יא יום הולדת זיי ברענגען פון בן איש חי מ'זאל יא מאכן יום הולדת א יום טוב אבער אין אונזערע מקומות האט מען נישט געמאכט קיין גרויסע זאך פון א יום הולדת. ס'דא איין פלאץ וואס איז, איין פלאץ וואס מ'זעט יום הולדת אין די תורה, יום הולדת פרעה. אבער ביי א צדיק, דארט מאכט מען יא א גרויסע זאך פון א יום הולדת. מען פלעגט זיך פירן אנשי שלומינו פלעגן זיך צוזאם קומען ביי ר' נתן'ס יום הולדת, בחיים חיותו פון ר' נתן, ס'איז אויסגעקומען צופרי חמשה עשר בשבט, א טאג וואס מען קומט זיך סיי ווי צוזאם אבער מען האט געדאנקט און געלויבט דעם אייבערשטן אז ס'איז געבוירן געווארן אזא לעכטיגקייט וואס אין דעם דורך דעם קען מען אונז זוכה זיין צו גע זיין אידן, ערליכע אידן. איז היינט איז די יום הולדת פון מוהראש כ"א אייר, כ"א אייר, עס קומט אויס אין די אין די ספירה וואס מען מען רעכנט אויס די אלע ספירות, קומט עס אויס חסד שביסוד, חסד שביסוד. מוהראש האט געזאגט, איך בין אראפגעקומען אויף די וועלט פאר בחורים, פאר מיידלעך, זיי מחזק זיין, קיינער פארשטייט זיי נישט, קיינער ווייסט נישט וואס גייט אויף זיי אריבער. קיינער אין די וועלט ווייסט נישט די רחמנות וואס איז אויף א בחור, קיינער אין די וועלט ווייסט נישט די רחמנות וואס איז אויף א מיידל, זיי ווילן זיין גוט, זיי ווילן זיין ערליך, זיי פאלן. איך בין אראפגעקומען אין דעם טאג חסד שביסוד, איך וויל טרעפן חסד פאר די אלע וואס זענען נעבעך אראפגעפאלן במידת יסוד, איך וויל מלמד זכות זיין אויף זיי. מוהראש זאגט כ'וועל אוועק גיין פון די וועלט, כ'וועל ארויף קומען אויבן אין הימל, כ'וועל מאכן אזא געוואלד אויבן אין בית דין של מעלה, כ'וועל נישט רוען ווילאנג איך וועל ממליץ זיין, ממליץ טוב זיין אויף אלע וואס זענען נעבעך אראפגעפאלן במידת היסוד. דאס איז פאר בחורים. מוהראש האט געשריבן אסאך ספרים פאר בחורים מחזק צו זיין בחורים. מוהראש האט געשריבן א קונטרס מציאת הזיווג. די בחורים דארפן דאס נעמען פון מפיצים, די בחורים דארפן עס פארשפרייטן אין ישיבות. מוהראש האט געשריבן דארט א תפלה פאר בחורים. בחורים ווערן זייער צובראכן און די חזל זאגן אז ס'קומט די צוואנציג יאר און ס'איז אריבער די צוואנציג יאר מ'האט נישט חתונה געהאט שוין א גאנץ לעבן וועט מען שוין זיין בעבירה כל ימיו בעבירה און די גמרא פרעגט בעבירה מ'האט חתונה מ'האט חתונה מ'איז דאך אפגעהיטן אבער מ'וועט שוין א גאנץ לעבן זיין בהרהור עבירה. מוהראש האט געשריבן א מורא'דיגע מורא'דיגע תפילה פאר בחורים. זיך אויסטענה'ן מיטן אייבערשטן, רבונו של עולם איך בין שולדיג אז כ'האב נישט חתונה געהאט, ס'קומט מיר נאך יעצט א ס'קומט מיר נאך יעצט א עונש אז א גאנץ לעבן וועל איך יעצט דארפן זיך מוטשענען, איך וויל חתונה האבן. מוהראש פלעגט זאגן אז די גאנצע מאמר חזל דאס איז געמאכט געווארן פאר איינער וואס שטופט אוועק שידוכים, וויל נישט חתונה האבן, א אויבערחכם. כ'ווייס אין אמעריקע איז דא בחורים וואס זאגן זיי ווילן קודם גיין שטודירן, זיי ווילן קודם גיין לערנען א פאך, און זיי וועלן האבן אסאך געלט, דעמאלטס וועלן זיי גיין קוקן אויף א שידוך. פאר אזא איינעם זאגט די תורה, זיין גאנץ לעבן וועט זיין בעבירה. אבער איך וויל חתונה האבן, איך וויל חתונה האבן, איך וויל חתונה האבן יונג, איך וויל חתונה האבן ריין און זויבער. חזל זאגן א מענטש וויל לערנען תורה בטהרה, וואס זאל ער טון? נושא אישה, האב חתונה, וועסט חתונה האבן קענסטו יעצט לערנען תורה בטהרה. מען זאגט די תפילה אין מציאת הזיווג, די הארץ צוגייט, די הארץ צוגייט. דאס איז פאר בחורים, דאס איז חסד שביסוד, זוכן. חיזוק פאר בחורים, זוכן חיזוק, זאלסט וויסן, גיי צום אייבערשטן, טענה זיך אויס מיטן אייבערשטן, זאג רבונו של עולם, איך וויל זיין א ערליכע איד, איך וויל זיין א צדיק, אונז האבן באקומען די מתנה פון רבי'ן התבודדות, ס'איז אזא מתנה. אנפאנג איז עס שווער, אנפאנג א מענטש, מענטשן קוקן ברסלב'ע חסידים איז אזוי פאר דער רבי, דער רבי, דער רבי, וואס וועט זיך געבן, איך האב אויך א רבי, איך האב אויך א רבי, מ'גיט אריין א קוויטל איינמאל א יאר, מען דארף דינען די פלאץ, מען דארף, ווי הייסט עס, נו, קופת חולים זאגט מען עס, איך האב, איך בין איינגעשריבן דא אין א, אין א געוויסע. שוין, רבי, רבי, ברסלב א גאנצע טאג מען טאנצט אשרינו אשרינו, וואס איז דאס? וואס איז דאס? ווילסט ווילסט פילן דעם טעם? הייב אן, הייב אן זיך מתבודד זיין, הייב אן טון די עצות, דאס וועסטו נישט קענען, וועסטו זיין אזוי דאנקבאר דעם רעבן, און דו'סט זוכן נאר ווי דו קענסט איבערגעבן פאר נאך מענטשן, מענטש, א מענטש נעמט די עצה פון התבודדות. וואס איז התבודדות? איך רעד צום אייבערשטן, ווי איך בין, ווי איך בין, דארף נישט דווקא גיין דא, דארף נישט דווקא גיין דארט, ווי איך בין, איך וואק אויפן גאס, איך מאך מיט די ליפן, איך בין אין בית מדרש, איך בין אויף א ספר, איך דערמאן זיך עפעס וואס ס'גייט אויף מיך אריבער, איך מאך מיט די ליפן, רבונו של עולם העלף מיך, איך בין אינדערהיים, איך ליג אין בעט, איך מאך מיט די ליפן, איך רעד צום אייבערשטן, א מתנה, א אויסגעלייזטער מענטש. א אויסגעלייזטע מענטש, ממש א מענטש ארויס פון גלות. ס'איז דא די גלות, די גרויסע גלות, מען ווארט משיח זאל קומען, אלע ברענגען קיין ארץ ישראל און אויפבויען די בית המקדש, אבער די גלות הפרטי, כ'בין אויסגעלייזט פון גלות, ווי דו'סט מיך אראפלייגן, ווי דו'סט מיך אוועקשטעלן, און ווי איך וועל זיין, איך מאך מיט די ליפן, איך רעד צום אייבערשטן. און דאס איז א עצה פאר אפילו איינער וואס קען נישט רעדן צום אייבערשטן, ווייל ווען דו קענסט נישט רעדן צום אייבערשטן, בעט דאס, הייליגער באשעפער איך וויל רעדן צו דיר. איך הער אזעלכע דרשות, מ'רעדט אזוי פון התבודדות און תפילה. וואס טוט מען? וויאזוי טוט מען דאס? דאס טו, הייליגער באשעפער, זאג דאס פאר די אייבערשטער, הייליגער באשעפער, איך וויל רעדן צו דיר. א אויסגעלייזטער מענטש. און אז דו ביסט א מלמד פאר קינדער, דאס דארף מען אריינלייגן אין קינדער. ס'איז דא תלמוד תורה'ס, ישיבות, בתי חינוך, ס'טוט זיך אין די, ס'איז קיינמאל נישט געווען אזוי פון אינדרויסן. די חיצוניות איז מורא'דיג, קיינמאל נאכנישט געווען. אבער רעדט צו א יונגל, רעדט צו א בחור, פרעג אים וועם דינסטו? וועם דינסטו? דו גייסט דיך שאקלען. אט א גוטע בחור שאקלט זיך, שאקלט זיך, ער שאקלט זיך אז די פאות פליעט אהין צוריק, ער טראגט דא לאנגע פאות, ס'גייט אהין און צוריק, נישט פשוט, פארוואס טוסטו דאס? ס'איז דא א באשעפער? ווייסעך נישט. שאקלט זיך, ער ווייסט אליין נישט וואס, שאקלט זיך, ער שאקלט זיך, ער שרייט, ער שרייט, נישט חס ושלום אויפהערן, אויפהערן, אבער איך וויל דיך יעצט דא מוסיף זיין, קוק מיר דער רבי, וואס קומט דער רבי, וואס טוט דער רבי, ס'דא א באשעפער, רעד צו דער אייבערשטער, זאג אים ארויס א ווארט. רעד צום אייבערשטן אויף דיין שפראך. רעדסט אידיש, רעד אידיש. רעדסט ענגליש, רעד ענגליש. וואס דו רעדסט, נו. וואס וואס זאגט מען? וואס בעט מען? וואס מען בעט? וואס דו דארפסט? א מלמד פאר קינדער? זאגט פאר קינדער וואס דארפסטו? דארפסט א קרח? דארפסט א אייסעס? דארפסט א גלידה? דארפסט א אייזקרים? בעט, הייליגע באשעפער, איך דארף אייסעס. הייליגע באשעפער איך דארף א נאש, דארף א גוטע זאך, ווילסט א בייק, ווי זאגט מען עס, דארפסט א, וואס דו דארפסט, בעט דעם אייבערשטן, און וועסט זען ס'איז באקומען, בעט עס נאכאמאל, בעט עס נאכאמאל, בעט עס נאכאמאל, אבער וואס וועט זיין, ווען מ'וועט זאגן פאר די קינדער, און נאכדעם וועט ער זען ער באקומט עס נישט, ווער זאגט ער האט עס נישט באקומען, ווער זאגט ער האט עס נישט באקומען, ער דארף בעטן דעם אייבערשטן, צו לערנען אים אויס בעטן דעם אייבערשטן. קומט איינער און ער זאגט, יא, אבער דו ווייסט, דו ווייסט, כ'מיין נישט ממש ווען אזוי א משל, מ'קענט די אלע משלים וואס צוקלאפן מענטשן, דער רבי זאגט די אלע, די אלע וואס זענען מקבל די תורה פון שדים ידועים, אלץ איז בדרך משל ומליצה, שיינע דרשות, געווען אמאל א קעניג, און דער בן יחיד פארכאפט געווארן, און. האט אים געזאגט, ווייסט, דער קעניג געזאגט דו קענסט יעצט בעטן עפעס א בקשה, האט ער געבעטן, טאטע איך ארבעט דא, כ'בין פארכאפט געווארן, איך דארף אקערן, די אקער אייזן איז צובראכן, איך דארף א גוטע שאוול, א גוטע אקער אייזן, האט זיך דער טאטע געטראכט אוי אזא רחמנות, נעבעך ער וואלט זיך געקענט יעצט בעטן נעם מיך ארויס פון די נישט גוטע, נעם מיך ארויס פון.

א גוטע לעבן איז נישט קיין סתירה צום אייבערשטן, מיט דעם גיי איך דינען דעם אייבערשטן, מיט דעם גיי איך דינען דעם אייבערשטן, רבונו של עולם איך דארף א גוטע פרנסה, מען לאכט פון דעם אין הימל, דו בעטסט אויף א פרנסה, גייסט דאך בעטן דעם אייבערשטן אז זאלסט דינען דעם אייבערשטן, דאס דארף איך, איך בעט דאך אויף עבודת השם, אן פרנסה קען איך נישט דינען דעם אייבערשטן. אן געלט קען איך נישט דינען דעם אייבערשטן, כ'וועל גיין בארגן געלט, גנב'נען געלט, נישט באצאלן קיין געלט, און איך בעט אויף, א איד בעט אויף פרנסה, וואס איז עס? דאס איז נאר עבודת השם, א איד בעט אויף, וואס דו דארפסט, וואס בעט, וואס בעט א איד? נעמסט א איד, וועסט קוקן אלע תפילות פון א איד איז אלץ נאר פארן אייבערשטן, וואס דארפסט א קאר? וואס דארפסט א קאר? האסט נישט וואס צו טון? וואס גייסטו טון מיט די קאר? זיי קענען גיין מיט'ן ווייב און און טראגן די קינדער און גיין באזוכן מיינע עלטערן און גיין צו מקומות הקדושים און פארן צו די ארבעט און צוריק קומען, אה! איז דאס עבודת השם? איז דאס עבודת השם? מ'האט געמאכט א צ א א א, מ'פארדרייט מענטשן, ס'איז דא רוחניות, ס'איז דא גשמיות, ס'איז דא יענע וועלט, און ס'איז דא נעבעך די וועלט. ס'איז איין זאך, חזל זאגן מחלוקת בית שמאי בית הלל, וואס איז קודם באשאפן געווארן? בית שמאי זאגן די הימל איז באשאפן געווארן קודם, בית הלל זאגן די ערד איז באשאפן געווארן קודם. זאגט רבי שמעון בר יוחאי, תמה אני על אבות העולם, איך וואונדער זיך אויף די אבות העולם, שמאי והלל קריגן זיך ארום, הימל איז קודם באשאפן געווארן, ערד איז קודם באשאפן געווארן? ביידע צוזאמען זענען באשאפן געווארן אזויווי א טאפ מיט א דעקל. און מוהראש פלעגט רעדן זייער אסאך פון דעם פון דעם דברי חזל. בית שמאי זאגן וואס וואס הייסט קודם באשאפן געווארן? די עיקר פון די וועלט איז שמים. הימל איז אויסגעטון. נישטא קיין ווייב, נישטא קיין קינדער, נישטא גארנישט, נישטא קיין געלט, נישטא, הימל. און די בית הלל לערנען אויס יא ערד און ר' שמעון בר יוחאי וואס איז שטייען מיר יעצט אין די טעג פון לג בעומר זאגט אונז וואס איז די מחלוקת? א טאפ מיט א דעקל, הימל און ערד, ערד מיט הימל, אייבערשטער איז דא, וואס איז די וועלט, די וועלט, יענע וועלט, ס'איז איין זאך. וואס איז מיין פרנסה? אייבערשטער. א בחור דארף א שידוך, וויין, מ'וואקט שמים וארץ, א בחור האט איין תפילה, בורא עולם איך וויל חתונה האבן, וואס? איך מיין וואס? זאל איך בעטן דעם אייבערשטן אז אז וואס? אז וואס? זאל איך חתונה האבן נאר פארן אייבערשטן? בין איך נישט געבוירן א איד האב איך נישט חתונה? א גוי האט חתונה? א גוי האט נישט חתונה? וואס דארף ער חתונה האבן? ביי די פערציג יאר הייבט ער אן טראכטן, יעצט וואוינט ער נישט דא צווישן גוים אבער אין אמעריקע איז ער אויסגעמישט צווישן גוים, ביי די פערציג יאר נעמט ער זיך צאם, יא, מ'דארף טאקע אפשר חתונה האבן. פארוואס וויל איך חתונה האבן? נאר ווייל די אייבערשטער זאגט מ'זאל חתונה האבן, די אייבערשטער זאגט מ'זאל זיין ערליך. א מתנה פון רבי'ן, התבודדות, תפילה? א מענטש, אנפאנג איז שווער, אנפאנג איז שווער, ווייל א מענטש זינדיגט, מאכט ער זיך א, שטופט ער אוועק דעם אייבערשטן פון זיך, שפירט נישט דעם אייבערשטן אזוי. בין געווען יעצט ארום געפארן אביסל קברי צדיקים שוין פרעגט מיך איינער דארט איך זע קיינמאל נישט דער ראש ישיבה שרייבט א קוויטל און לייגט אראפ א קוויטל זאג איך אים איך וועל דיר זאגן מוהראש רעדט פון דעם אין שאלות ותשובות ברסלב איינער פרעגט מוהראש וואס איז די זאך? מ'גייט צו א ציון מ'לייגט אראפ א קוויטל, וואס איז די זאך פון א קוויטל? מוהראש מאכט נישט אוועק, מוהראש זאגט דאס איז א מורא'דיגע זאך, מ'גייט צו א ציון פון א צדיק, און מ'שרייבט אראפ די בקשה, און מ'שרייבט אראפ די נאמען, און מ'לייגט עס נאכדעם אריין, אבער אבער זאגט מוהראש נאכדעם איז דא ס'איז דא נאך א זאך, דו האסט א העכערע זאך פון דעם, איך רעד אליין צום אייבערשטן דא ביים א מענטש ווייסט וויאזוי צו רעדן צום אייבערשטן איך מוז עס אראפשרייבן שוין דעיס די עצה געהאט ער נאך ער שרייבט עס אראפ ער לייגט עס אראפ דעיס איז זיין אמונה איך קען דא שטיין איך קען רעדן צום אייבערשטן רבונו של עולם ס'גייט אויף מיך איבער רבונו של עולם איך דארף א שידוך רבונו של עולם איך דארף פרנסה רבונו של עולם איך דארף א דירה! פארוואס ביסטו מבלבל דא מיט אזעלכע גשמיות'דיגע זאכן? גשמיות'דיגע זאכן? איך דארף א דירה ווייל איך דארף זיין א איד! איך וויל דינען דעם אייבערשטן! דער רבי האט אמאל געזאגט, וואס איז שייך תאוות עולם הזה? וואס איז שייך? עסן דארף מען, מען קען נישט, מען קען נישט לעבן אן עסן. טרינקען דארף מען, מען קען נישט לעבן אן טרינקען. נישט טרינקען, נישט קענען דאווענען מארגן. א טאג וואס מען פאסט, א מענטש האט שוין נישט קיין כח, ער בלייבט שוין ליגן אין בעט, גייט שוין, ער גייט שוין נישט דאווענען. מען מוז עסן, מען מוז טרינקען, אן עסן אן טרינקען קען מען לעבן? סאו עסן און טרינקען, וואס קוקסטו אויף דעם, דאס איז עפעס א, שוין, איך האב נישט קיין ברירה, וואס זאגסטו איך האב נישט קיין ברירה? דעיס, אזוי גייסטו יעצט קענען גוט דאווענען? שלאפן דארף מען, אז דו שלאפסט נישט, וואס וועסטו איינשלאפן ביים דאווענען? וועסט זען, מענטשן שלאפן ביים דאווענען, שלאף ביים לערנען, שלאף, עסט קענען לערנען. חתונה האבן דארף מען, דארף האבן קינדער, און וואס איז שייך, וואס איז שייך תאוות עולם הזה, דאס איז די גרויסע טאג, עס איז נישט מוהראש'ס יום הולדת, ס'איז אונזער, ס'איז אונזער יום הולדת, ס'איז אונזער, ווי וואלט מען אונז געווען, אזוי א צדיק קומט אראפ אויף די וועלט און ער ברענגט אראפ אזעלכע שכל, אזא ליכטיגקייט אז יעדער איינער קען זיך יעצט מיטכאפן, יעדער קען אנהייבן דינען דעם אייבערשטן, דאס איז פאר בחורים, די זעלבע זאך איז מיט אינגעלייט. זעלבע זאך איז מיט אינגעלייט, אויך איז חסד שביסוד. מוהראש האט געזאגט ער וועט ממליץ זיין פאר אלע אינגעלייט נעבעך וואס וואס נעבעך וואס האבן נישט קיין לעבן און פאלן נעבעך ווייטער, פארוואס פאלט ער ווייטער? פארוואס פאלט א אינגערמאן? האסט שוין חתונה געהאט? האסט דאך שוין געדארפט זיין אפגעהיטן? ווייל מען האט אמאל געזאגט אז עבודת השם איז זיי נישט מיט די ווייב, רעד נישט מיט די ווייב, האב נישט מיט די ווייב, שייד דיך אפ פון דיין ווייב. פארוואס דארף איך מיך אפשיידן פון מיין ווייב? די רעדסט צו מיר קעגן די תורה! די זעסט אויס ווי א פרומע איד אבער ביסט א קל! די קומסט אויף א אינגערמאן ווי א בחור! אינגעלייט פאלן! עפעס שטימט נישט! די תורה זאגט מען האט חתונה איז מען הייליג! עפעס גייט פאר! נא, ביי אונז אין די קהילה לערנט מען אויס אזוי, ביי אונז אין די קהילה לערנט מען אויס אזוי, קעגן די תורה. דו פארשטייסט, כ'האב אויך געטראפן דא הנהגת צדיקים, הנהגת צדיקים וועסטו אויסלערנען פאר אינגעלייט? הנהגת צדיקים לערנסטו אויס פאר אינגעלייט? און נאכדעם פאלט ער נעבעך אראפ אין פגם הברית, מ'פאלט נעבעך אראפ, רחמנא ליצלן, איך וועל נישט זאגן ווי מען פאלט אראפ. אבער וואס הייסט? איך וויל דאך זיין א ערליכע איד, איך וויל זיין א ערליכע איד מיט די תורה. נעם א צדיק זאל דיך מדריך זיין וויאזוי דו קענסט זיין א ערליכע איד. מען שניצט זיך אויס א ערליכע איד. כ'האב אמאל געזאגט פאר רבי נתן, די גאנצע שטעטל ס'טוט זיך, ס'קומט ארויס פאשקעווילן יעצט אויף אייך, וואס גייט פאר, וואס איז שוין יעצט? מ'האט אייך געכאפט, איר עסט לאקשן מיט קעז! מתנגדים האבן געזען ר' נתן עסט לאקשן מיט קעז, ער קען נישט זיין קיין צדיק, ער עסט לאקשן מיט קעז, ער עסט לאקשן מיט קעז, האט ר' נתן געזאגט וואס האט משה רבינו געגעסן? משה רבינו האט נישט געגעסן לאקשן מיט קעז, וואס האט משה רבינו געגעסן? זאמד!

מיטן אייבערשטן, קיין, א מענטש קען פאסטן ימים ושנים, קומט ארויף אויפן הימל גייט ער גלייך אריין אין גיהנום, פארוואס? וואס האסטו געטון דא? דו האסט דיך געפייניגט, אבער איך האב געליינט פון א צדיק, א צדיק האט עס געטון, דער צדיק האט אינזין געהאט דעם אייבערשטן דו האסט אינזין כבוד, דו ווילסט איך גיי זיין א עובד השם, גארנישט מיטן אייבערשטן צו טון, א מענטש שלאפט אויף דער ערד, געקומען א איד צו, האט מוהרא"ש האט מוהרא"ש פארציילט, געקומען א איד, צו איינער פון די צדיקים, ער שלאפט שוין אויף דער ערד פערציג טעג, און ער האט נאכנישט זוכה געווען צו זען אליהו הנביא, נאכנישט געזען? קום איך וועל דיר ווייזן. צדיק נעמט אים מיט אויף א שפאציר, און ער גייט ער גייט עק שטאט דארט איז געווען א א פארעם, ווייסט וואס הייסט א פארעם? קיען, א שטאל, פערד, זאגט אים קוק דא, זאגט ער ווי אליהו הנביא איך זעה נישט, דא דא קוק א פערד, שלאפט שוין פערציג יאר אויף דער ערד, אויך נישט געזען אליהו הנביא, שלאפט אויף דער ערד זעט מען אליהו הנביא? מ'שלאפט אויף דער ערד מען עסט שטרוי זעט מען אליהו הנביא קיק דער דער דער אקס ער קייט שטרוי א גאנצע טאג דאס איז גילוי אליהו אבער א מענטש האט זיך אריינגענומען איך גיי איך גיי איך גיי נאך מאכן איך גיי נאך מאכן דעי צדיק נאך מאכן מען ליינט פון א צדיק ער האט זיך אפגעברענט די הענט ס'קומט איינער גייט זיך אפברענען אפברענען די הענט קיק קיק קיק קיק אויף מיר קיק אויף מיר איך איך איך בין שוין אזוי גרויס שוין אזוי גרויס ער דינט זיך גארנישט מיטן אייבערשטן

דער רבי איז געווען זייער קעגן חומרות און פרישות. זייער קעגן חומרות און פרישות. דער רבי זאגט הלוואי מען זאל זוכה זיין צו קענען טון וואס שטייט אין די תורה. וואס שטייט אין די תורה. היטן די תורה. אבער וואס דען א אינגעלע ווייסט נישט ווי צו קוקן אין די תורה. דארף ער דארף ער דארף ער זוכן און בעטן דעם אייבערשטן ביזלאנג ביזלאנג ער טרעפט א וועג וויאזוי צו לעבן. וואס וואס דער מדריך האט דיך געזאגט שטייט נישט אין די תורה. וואס דער מדריך האט געזאגט איז סילף קעגן די תורה. עס קומט פון די נוצרים. ביי די נוצרים דארט איז דא די זאך פון פרישות. קעגן די תורה. שוין האב איך וויל זיין אדער אויב ניט שוין זאל דער דעוויל וועלן און ווילן און ווילן און ווילן גארנישט מיטן אייבערשטן ער שאקלט זיך מ'האט אים געהייסן זיך שאקלען און ער גייט מיט א געבויגענע קאפ מ'האט אים געהייסן גיין מיט א געבויגענע קאפ און ער זאגט קוק ווי ער וואקט אויפן גאס אזוי זאג איך וואס ממש אזא עניו ער איז אזא פרוש גארנישט מיטן אייבערשטן דער רבי רופט עס אן חניפה דער רבי זאגט דאס איז נישט קיין ענווה אויב מען בייגט איין די קאפ איז מען א עניו, קומט אויס משה רבינו איז שוין געקראכן אויף דער ערד, והאיש משה עניו מאוד מכל פני אדמה איז געקראכן אויף דער ערד. איך געדענק איך בין געקומען צו מוהרא"ש געווען פון די פון די ערשטע זאכן וואס מוהרא"ש האט מיר געדרייט דעם קאפ ווייל אזוי בין איך אויפגעוואקסן, מיר געווען שווער די ערשטע פאר מאל כ'האב געזען מוהרא"ש זיצט א גראדע רוקן אזוי גראד אויפן בענקל אריינגערוקט צום טיש געהערט וואס דאס קען זיין א צדיק כ'ווייס נישט אראפפאלן עפעס א באטלען רינען פליען כ'ווייס נישט וויאזוי ס'הייסט ביזלאנג מוהרא"ש האט מיר געגעבן צו פארשטיין קוק ווי די רבי זאגט דא קוק ווי די רבי זאגט דא. וואס איז ענוה? ענוה איז במח! א מענטש ווייסט די אייבערשטער איז דא, די אייבערשטער איז דא, נו ווי איז שייך יעצט גאוה, ווי איז שייך דא איך מיט דיך מיט דיך, די אייבערשטער איז דא, די אייבערשטער איז דא, אלעס איז די אייבערשטער. דער רבי זאגט ווער ס'דארף כבוד איז א שוטה, ווער ס'דארף כבוד איז א גרויסע שוטה, דער רבי געבט א משל אז ס'איז געווען א קעניג ער האט אלץ געשיקט זיין גענעראל צו א דערפל קעיר נעמען דארט פון די פויערן איינקאסירן שטייערן, און ווען ער איז אהינגעקומען די פויערן האבן נישט געוואוסט אז ס'איז דא אזא זאך ווי א מלך, די פויערן אה מ דער גענעראל איז געקומען מיט זיין מיט זיין יוניפארם, נאר מיט זיין אנטועכץ, מיט זיין מיט זיינע קליידער. מ'איז געפאלן פאר אים, מ'האט זיך געבוקט פאר אים, מ'האט אים געקושט די פיס. איינמאל האט דער קעניג געזאגט ער וויל אהינגיין. ער וויל גיין צוזאמען מיט אים. שוין, ער קומט צוזאמען מיט אים, און און אלע פויערן קומען צו לויפן, און זיי מיינען אז דער גענעראל איז דער קעניג, און מען לויפט צו אים און מען קישט אים די פיס, און דער קעניג שטייט אין די זייט, זאגט דער רבי די פנים פונעם פונעם גענעראל איז געווארן אזוי רויט פאר בושה,

די קרוין און די פידלען גארנישט מיטן אייבערשטן, ס'קנאקט אלעס דא אונזער א מליכע משל, ענקער א מליכע משל לחיי עולם הבא, איז גארנישט מיטן אייבערשטן, אונזער א מליכע משל לחיי עולם הבא, האט מען דעם אייבערשטן, זאגט דער רבי זאגט נו, דער אייבערשטער איז דא.

מוהרא"ש פלעגט רעדן פון תאוות אכילה. זאגט מוהרא"ש מען קען עסן דעם שור הבר און די לויתן. און דאס האט גארנישט צוטון מיט תאוות אכילה. א מענטש עסט איידל, ער ווייסט די אייבערשטער איז דא. ער וואשט זיך, ער מאכט א ברכה, ער עסט מיט דרך ארץ. דער רבי זאגט וואס הייסט תאוות אכילה? אנדערש ווי מ'לערנט אויס. וואס הייסט תאוות אכילה? האט דער רבי געזאגט, עס אזוי ווי דו וואלסט ווען געגעסן אין פארנט פון אן אדם גדול. נו, איך טראכט, ווען איך וואלט געקענט עסן ביי א צדיק אויף א טיש, ער לאזט עסן, מען מעג עסן, עס איידל, עס איידל. די פלעגסט הערן די דרשות ביי מוהרא"ש, יא? נו, האט מוהרא"ש דארט געזאגט, מען קען עסן דעם שור הבר, מען קען עסן די שור הבר, און עסן אזוי איידל, שטיקל ביי שטיקל, און א מענטש קען עסן הארטע ברויט.

מען מעג פירן א מאשין? אוודאי מעג מען פירן א מאשין, נישט מען מעג פירן א מאשין, ס'איז דא א שיחה ווי דער רבי זאגט אז מען זאל האבן א מאשין, דער רבי זאגט אין חיי מוהר"ן די ערשטע שיחה די צווייטע חלק ס'איז זייער גוט, טוב, קען מען דא האט א חיי מוהר"ן, טוב, ס'איז זייער גוט פאר א מענטש צו האבן, א א וואגן מיט א פערד, א וואגן מיט א פערד. פארשטיי נישט אידיש? פארשטייט נישט? דאס איז דער רבי אין חיי מוהר"ן, ס'גוט א מענטש זאל האבן ערשטע שיחה אין חיי מוהר"ן די צווייטע חלק, טוב היה שיהיה לאיש כשר סוסים, ס'גוט א ערליכע איד זאל האבן א מאשין, וויאזוי הייסט עס דא א מאשין? אוטו, ס'גוט א ערליכע איד זאל האבן א אוטו, אזוי קען ער ארויספארן אביסל, ער קען נעמען חברים, גיין רעדן אביסל פון יראת שמים, ער קען זיך גיין מתבודד זיין. וואס איז עס? עס איז א קאר. קאם אן, מען קען זיין א ערליכע איד מיט א קאר? אזוי רופט מען עס ביי אונז אין אמעריקע, א קאר. מען קען זיין א ערליכע איד מיט א קאר? מיט א שיינע קאר? מען קען זיין א ערליכע איד מיט א שיינע הויז? א צובראכענע הויז.

ס'איז א שיינע פלאץ צו דרייען זיך. נישט חומרות און פרישות, דער רבי האט געוואלט מען זאל דינען דעם אייבערשטן. ס'איז שווער צו רעדן אבער מ'דארף רעדן פון דעם און מ'דארף ווארפן רמזים אינגעלייט זאלן וויסן אז ס'דא א וועג, א מענטש האט חתונה קען מען זיין אזוי ריין. גארנישט, גארנישט אינטערעסירט אים, גארנישט און ער גייט אין גאס, די גאס מאכט נישט קיין רושם אויף אים, דאן דארף מען זיך היטן, מען דארף אראפ לייגן די אויגן, און מען דארף אכטונג געבן וואו מען גייט, און מען דארף אכטונג געבן וואס מען טוט, אבער די זאך וואס א מענטש שפירט איך קען נישט, איך פאל, איך פאל, איך פאל, איך פאל, דאס איז א סימן מ'האט דיך נישט גוט געלערנט, דאס הייסט כ'האב דיך געהאט דעם חשוב'סטן. איך וויל נישט רעדן צי שארף איך האב מורא עפעס איז איך ווייס נישט יעצט קענסט עס נעמען אבער וואס מוהרא"ש פלעגט רעדן אבער איך ווייס נישט וויאזוי מען דארף נעמען א דרגא איך וויל נישט בין איך נישט מרחק זיין אבער עס איז נישט נישט פשוט אבער זייט דאך ערליכע אידן די גמרא האט א אויסדרוק אויף די ערליכע אידן מלאכים די גמרא זאגט אז יוחנן האט געהערט פון מלאכים אז א מענטש פירט זיך אזוי און אזוי און אזוי באקומט ער די און די עונש די און די עונש, זאגט די גמרא דאס איז נישט קיין מלאכים, האט געהערט פון מענטשן וואס זענען מלאכים, דאס איז א אנדערע סארט לעבן אבער ביי מיר רעדט מען נישט וועגן דאס, ביי מיר רעדט מען וועגן לעבן מיטן אייבערשטן, לעבן מיט די תורה, נעם דיין תפילין צופרי, פריי דיך, גיי לייגן תפילין, נעם די תפילין, קום אין בית המדרש, טוה אן תפילין, וואס נאך דארפסטו? קום אין בית המדרש טו אן טלית, קום אין בית המדרש דאווען שחרית מנחה מעריב, שחרית מנחה מעריב, איך מוז קומען אין שול דאווענען שחרית מנחה מעריב, איך לעב מיט דעם, דאס איז מיין לעבן אז איך דאווען. קומט זיך די הייליגע יום טוב, קומט זיך די הייליגע יום טוב, קבלת התורה. מענטשן ווערן אזוי צעבראכן, יעדע יאר פון דאס ניי, וואס האב איך מיט שבועות, וואס האב איך מיט קבלת התורה? וואס האב איך מיט קבלת התורה? איך האב נישט מצליח געווען אין ישיבה, איך בין נישט מצליח אין כולל, דער ראש הכולל זאגט מיר עס איז נישט פאר דיר דא. איך האב נישט מצליח געווען אין חדר, מיין מלמד האט מיר געזאגט אז דו טויגסט נישט, דו קענסט נישט, דו ביסט נישט, דו וועסט נישט, דו קומסט נישט, געקלאפט און געקלאפט און געקלאפט און געקלאפט. ווען איך בין דא דא האב איך געטראפן א רבי, דער רבי געבט מיר א וועג וויאזוי איך קען יא האבן א שייכות מיט קבלת התורה. נעם א משניות, הייב אן זאגן, נעם א משניות, הייב אן זאגן משניות. קוק נישט אויף לצים, קוק נישט די אלע וואס מאכן עס אוועק. נעם א משניות, הייב אן, מאימתי קורין את שמע בערבית, משעה, מיט תמימות ופשיטות, וועסט זען וואס גייט געשען אין א קורצע צייט. אסאך זאכן גייט פאסירן. אסאך זאכן פאסירט אז מ'האט זיך פארלאשן די בעטערי. כ'האף נאר אז מ'כאפט עס אפ. שאד. אויב איינער האט א ריקארדער צו אפכאפן. שאד. נישט יעדער איינער קען קומען צום שיעור, כאטש קען מען עס איבערהערן. א מענטש הייבט אן זאגן משניות, וועסט זען וואס וועט פאסירן מיט דיר. איז קודם כל בעצם דא איז א מורא'דיגע, קודם בעצם דא איז א סגולה. בפרט לימוד משניות, לימוד משניות גיט א טויש דעם מענטש. משנה די אותיות משנה ס'טוישט א מענטש נישט נישט דעם טאג וואס מען טאקט עס אן גייט אריבער א שטיק צייט דער מח ווערט מיושב קען נישט מסביר זיין וואס פאסירט אז מען נעמט משניות מען הייבט אן גורס זיין פרקים משנ גורס זיין בגירסא מיט די צייט הייבט מען אן צו פארשטיין דער רבי זאגט וממילא יבין מען הייבט אן צו פארשטיין קומט שבועות איך האב א שייכות מיט קבלת התורה יא אבער איך קען לערנען איך קען עס מאכן א חברותא, דו קענסט לערנען אבער דו לערנסט נישט. ר' נתן איז אמאל געווען דרוקן די לקוטי מוהר ן אין לעמבערג, איז ער צוריק געקומען האט ער געזאגט הוא, זיי זענען לומדים אבער דא לערנט מען, זיי קענען לערנען, זיי פארשטייען לערנען, אבער דא לערנט מען, ביים רעבען לערנט מען, איך פארשטיי לערנען, איך קען לערנען, איך גיי מאכן א שיעור. ס'איז אלץ פיין, גוטע רצונות, גוטע קבלות, אבער ביים רעבן לערן מיר, ביים רעבן לערן מיר. איך נעם א משניות, איך זאג, איך זאג יעדן טאג, יעדן טאג זאג איך א פרק משניות, יעדן טאג זאג איך א בלאט גמרא. יעצט קומט ארויס מעשות פון רבי חיים, נאך מעשות און נאך מעשות, מענטשן דערציילן אזאנע מעשות, א איד פארציילט, ער איז אריינגעקומען צו רבי חיים, ער האט זיך צעוויינט דארט, רבי חיים פרעגט אים וואס וויינסטו? שוין געהערט די אלע מעשות, דאס קומט דאך אלעס פון דא. אבער איך פארצייל עס פאר מיר. זאגט ער פאר רבי חיים אז ער האט אינגאנצן, די דאקטער האט אים געזאגט ער האט אינגאנצן עפעס א צוויי וואכן נאך צו לעבן, עפעס ער האט באקומען א מחלה, און ער דארף חתונה מאכן עפעס א קינד, סאו די דאקטער זאגט אים רוק צוריק די שמחה, זאלסט דאך קענען קומען צו די שמחה, ווייל די די די דארפסט שוין אוועקגיין פון די וועלט, א שרעקליכע מחלה געוויינט. פרעגט אים רבי חיים צו ביסט קובע עיתים לתורה? געלערנט אין כולל אגאנצן טאג ס'הייסט קובע עיתים לתורה. פרעג דיך צו ביסט קובע עיתים לתורה. זאגט ער א גאנצן טאג אין כולל. כ'ווייס נישט וואס איז כולל. דו ביסט קובע, וואס הייסט? זאגט ער מ'קען זיין א כולל אינגערמאן, מ'קען לערנען אין ישיבה, ס'האט גארנישט צוטון מיט קובע עיתים לתורה. ווייל היינט קען איך נישט קומען אין כולל, יעצט בין איך אוועק פון ישיבה, איך האב א חתונה, א שמחה, אין די משפחה, איך קען נישט זיין, וואס הייסט קובע עיתים לתורה, מען פרעגט, א מענטש קומט ארויף אויבן אין הימל, די ערשטע שאלה פרעגט מען אים, קבעת עיתים לתורה, וואס טייטש קבעת עיתים לתורה? א מענטש מוז האבן א שיעור יעדן טאג, א פרק משניות, כך וכך שורות גמרא, א סימן מדרש, א סעיף שולחן ערוך, דאס איז מיין קביעות עתים לתורה, נאכדעם גיי איך לערנען אין כולל, נאכדעם גיי איך אין ישיבה, נאכדעם גיי איך ווייס נישט וואס טון, אבער קביעות, זאגט ער אים אז דו נעמסט דיך אונטער צו מאכן א קביעות עתים לתורה, רעדט פון א מענטש א למדן, ער געלערנט א גאנצע טאג אין כולל, זאג איך דיר צו, דו'סט זיין געזונט און שטארק דארפסט נישט צוריק ריקן די שמחה, אלעס איז פיין. ווי דער איד האט זיך קובע געווען אז ער האט אנגעפאנגען יעדן טאג לערנען א שטיקל מדרש, יעדן טאג א שטיקל כך וכך מדרש, דער מענטש האט געלעבט עפעס נאך דריי און צוואנציג יאר, האט חתונה געמאכט אלע קינדער, און מען קען זיך נישט פארשטעלן וואס הייסט א מענטש איז קובע עתים לתורה, איך פארשטיי יא, איך פארשטיי נישט, איך האב א חברותא, איך האב נישט קיין חברותא, איך בין געמאכט פאר לערנען, איך בין נישט געמאכט פאר לערנען, ס'וועט פון מיר עפעס זיין, ס'וועט נישט פון מיר עפעס זיין, ס'האט נישט צוטון. איך לערן יעדן טאג א פרק משניות, יעדן טאג א בלאט גמרא, מ'האלט יעצט יבמות, איך ווייס נישט איך קען ארץ ישראל'דיגע עולם דא ארץ ישראל אוירא דארץ ישראל מחכים דא פארשטייט מען לערנען אין אמעריקע קיינער לערנט נישט קיין יבמות. די אלע ווייסט די בעלבאטישע אמעריקאנע אידן מ'הייבט אן דעם דף ברכות יעדער שפירט ווי א מחותן אפילו שבת מ'גייט צום שיעור עירובין און מ'גייט פסחים און מ'ענדיגט סיומים מען מאכט פאר די משפחה סיום יבמות נישט קיינער מ'קען נאר דא אין ארץ ישראל ס'איז אנדערע מוחין אוירא דארץ ישראל מען פארשטייט עס כ'ווייס נישט יוחנן אבער אין אמעריקע דער עולם ווייסט גארנישט פון יבמות. צרות צרותיהן וצרות צרותיהן, איך ווייס נישט וואס גייט פאר, אבער איך האב די דרך הלימוד פון רבי'ן, דער רבי זאגט מיר זאג די ווערטער, זאג, זאג די ווערטער, און ווער רעדט נאך א מענטש קען זיך קובע זיין אפילו לערנען אביסל אין שטוב, בפרט א יונגערמאן האט חתונה געהאט, גוטע זאך צו לערנען אביסל אין שטוב, די ווייב וועט דיר שטיין און קוקן ווי דו עפענסט יעדן טאג א גמרא און לערנסט אביסל, וועסטו אנהייבן באקומען א חשיבות אין אירע אויגן.

איך האב א שייכות מיט קבלת התורה. כ'האב מיר א ישיבה אין אמעריקע, איך וויל עפענען א ישיבה דא אויך, איך דארף נאך זען וויאזוי עס צו מאכן. ס'קען זיין אז איך וועל עפענען א ישיבה וועל איך שוין קומען דא מער און מער. עפעס אזוי אזוי זעט עס אויס. מוהרא"ש האט מיר געזאגט דיין זאך איז צו רעדן צו בחורים. ס'איז שוין געווארן אינגעלייט אויך, רעד צו בחורים. איך וויל עפענען א ישיבה פאר בחורים דא. אזוי סאך בחורים דא בעטן מיר זיי ווילן, האבן נישט וואו צו זיין. מ'רודפ'ט אין ישיבות. וואס איך האב געטראפן אין מירון הונדערטער איך וויל נישט זאגן טויזענטער סתם מגזם זיין נאר הונדערטער בחורים פון אלע ישיבות קומען צו מיר פריוואט וויינען ער וויל עפענען ער וויל עפענען א משניות אין ישיבה די משגיח זאגט אים מען ווארפט דיך ארויס איי מען רעדט ניבול פה אין ישיבה איי בחורים האבן טעלעפאונס מען קוקט עבירות אויף דעם פארט נישט פארט נישט ווילאנג מען ווילאנג מען שאקלט זיך אויפן זעלבן וועג אז דו געבסט מיר א שאקל אזוי, איין שאקל מוז איך שוין אזוי, איין שאקל מוז איך אזוי, אונז האמער, אונז האמער, אונז, אונז, אונז, איך, איך, איך, גארנישט אייבערשטער, גארנישט תורה, גארנישט, דער עיקר איך בין דא, אזוי, נו, וואס האב איך געוואלט זאגן? ס'דא בחורים אין אמעריקע און זיי רופן זיך מיר אן א יעדע יאר האב איך די זעלבע מעשה און ס'קומט אום פסח ביינאכט איז דא ביי אונז אשכנזישע אידן האמיר אזא אחד מי יודע אחד מי יודע קענסט די לידעלע מ'זינגט עס אויפן סדר יא און זיי שרייען אויס ביים סדר עס זיצט א גאנצע שטוב א טאטע מיט א זיידע מיט שוואגערס מיט פעטערס נו ששה מי יודע ששה מי יודע שרייען זיי ששה מי יודע איך האב געזאגט שוין מסיים געווען משניות זיידע מיט א ווייסע בארד פעטערס מיט ווייסע בערד נאך איינמאל נישט מסיים געווען ששה סדרי משנה דו ווייסט נאך אביסל גייסטו שוין נאך אביסל גייסטו שוין אוועק פון די וועלט מיט עלטערע אידן יא שמעקט שוין פון ערד שוין א ערד גרוך אה מ'מוז אוועק גיין פון די וועלט מ'מוז אוועק גיין פון די וועלט אלע וואס זאגן זאג נישט זאג נישט זאג נישט משיח קומט משיח קומט משיח קומט און מ'מוז אבער אויכעט אוועק גיין פון די וועלט. און ווען מ'גייט אוועק פון די וועלט העלפט גארנישט, די ערשטע שאלה מ'הייבט אן פרעגן, האסט געלערנט משניות? האסט געלערנט משניות? דאס פרעגט מען. וואס הייסט? איך האב געשטופט די פארענטשעס דא, און איך האב געמאכט דא, און איך בין געגאנגען דא, און איך האב געטון דא. זייער פיין, זייער חשוב. קודם וויל מען וויסן פון משניות. קודם וויל מען וויסן פון משניות. ס'קומט יעצט הייליגע יום טוב שבועות קבלת התורה, לאמיר זיך מקבל זיין. איך גיי יעדן טאג קובע זיין עתים לתורה, נישט נאר געוויסע צייט אין טאג. איך גיי יעדן טאג לערנען א פרק משניות. בחורים קענען לערנען אכצן פרקים משניות. דו ווייסט ס'דא צייט צו לערנען אכצן פרקים משניות. און מען דארף זיך נישט קריגן, מען דארף זיך נישט קריגן מיט די ישיבה. מען דארף זיך נישט קריגן מיט די ישיבה. איך האב מיר א שטעטעלע געעפנט אין אמעריקע, דארט האב איך אויפגענומען א דיין, א אינגערמאן, און ס'איז געווען אזא מחלוקת דעמאלטס אז מ'האט גענומען, די טאטעס האבן נישט געוואלט בחורים זאלן רעדן, די בחורים זאלן רעדן צו מיר, האט מען זיי אוועקגעטראגן אויף ארץ ישראל, און מען פארשיקט דא אין ארץ ישראל, האט ער געלערנט דא, האט ער געלערנט דא אין א ישיבה פאר א יאר צייט.

אזעלכע ס'דא געוויסע טריקס וואס מען קען וואס מען קען אויסלערנען פאר בחורים ווי אזוי מען קען מיט משניות בלייבן אין ישיבה ווייל די ווייסט דאך וואס א ישיבה דארף ער איז גוט אוועקגעפארן פון דארט ער איז פאר לג בעומר אוועקגעפארן פון אמעריקא ארויסגעווארפן פון ישיבה מיך האט מען געגעבן רשות אלע יארן צו פארן נו וויאזוי הא איז יעדער בחור מען דרייט צאם די תפילין. איך האב גענומען מיין תפילין בייטל און געלייגט אויף דער ישיבה'ס טיש, און איך האב געפרעגט דער ישיבה וואס זאגט דער ישיבה וועגן דעם? און וואס זאגט דער ישיבה וועגן דעם? און וואס זאגט דער ישיבה וועגן דעם? און וואס דארף דער ישיבה א ישיבה? אז איינער זאל אים פרעגן וואס דער ישיבה זאגט אויף דעם? ער שלאגט זיך א גאנץ טאג מיט די בחורים ווייל די בחורים, די ישיבה קומט שוין, די ישיבה קומט שוין, די ישיבה גייט שוין, ענדליך א בחור לערנט אביסל, אבער. פארשטיין אלץ וואס זאגט דער ראש ישיבה וועגן די נייע זאך די נייע פירצה און וואס זאגט דער ראש ישיבה וועגן די נייע פירצה ער שפירט אז ער האט איינעם פרעגסט איך קען פארן אויף מירון ער זאגט יא דו קענסט פארן דו קענסט פארן יא אלע בחורים געבט אביסעלע געבט אביסעלע וואו יא מ'ברענגט עפעס ברענגט עפעס פאר די ראש ישיבה קען מאכן א קאווע פאר די ראש ישיבה א קאווע פאר די משגיח איך גיי רופן די בחורים, שוין די משגיח שפירט אז דו ביסט מיט אים, דו ווילסט נישט דא גיין קעגן אים, וועט דיר לאזן זאגן משניות, וועט דיר לאזן זאגן גמרא, טו זיך נישט קריגן אין ישיבה, טו זיך נישט קריגן אין ישיבה, די זעלבע זאך מיט כולל, וואס דארף א כולל? וואס דארף א כולל? זאָגט דער ראש־כּולל. װאָס זאָל דער שיקויִע? מע זאָל יאָ פֿאָרן אױף מיראָן, נישט פֿאָרן אױף מיראָן. שאַ, דו קענסט שױן גײן, קענסט שױן קומען. קריג דיך נישט, נישט כּדאַי זיך צו קריגן. דאָס איז מיט יעדער זאַך, ס'איז אַפֿילו מיט אַ שװער. ס'איז מיט אַ שװער אױך. יונגעלײַט זאָגן, מײַן שװער, מײַן שװער מישט זיך אַרײַן. מײַן שװער זאָגט מיר, איך שטײ אױף שפּעט. דײַן שװער װיל אַ ביסל הכנעה פֿון דיר. װעסט אים זאָגן, שכּוח, שװער, גוט שבת, שװער. וואס מאכט דער שווער? וועט דיך לאזן שלאפן. אזוי וועסטו נאר מכבד זיין, וועט זיך נישט מישן אין דיין לעבן, וועסטו טאקע מכבד זיין, נישט אזוי עכט נישט, טאקע מכבד זיין, ס'איז דאך מיין שווער, איך האב חתונה געהאט מיט זיין טאכטער, אזוי גייט דאך זיין מיט דיר אויך, האסט דאך אויך א מיידעלע, באלד וועט דיר אויך קומען אן איידעם, וועט זאגן די שווער זאל זיך נישט איינטיילן אין מיין געשעפט, ס'איז א נארישקייט פון אינגעלייט זיך צו קריגן. אפגערעדט מיט טאטע מאמע, טאטע מאמע, א מענטש קען וואוינען אויפן זעלבן גאס פון זיין טאטע, זעלבע גאס פון זיין מאמע, און פאלט אים נישט ביי ארויפצוגיין, פאלט אים נישט ביי ארויפצוגיין, האסט א מאמע, גיי ארויף צו דיין מאמע, האסט א טאטע, גיי ארויף צו דיין טאטע, מיין טאטע איז אנדערש, מיין טאטע איז פון די, פון די סארט, פון די סארט מענטשן, וואסערע סארט, וואסערע סארט ביסטו? ניין מיין טאטע איז אזא מיין טאטע איז דאך אין די באקס דו האסט אויך א באקס יעדע מענטש האט א באקס יעדע מענטש האט א פלאץ ווי אזוי זיין מח פארנעמט מען טאר נישט אזוי רעדן אויף א טאטע מען טאר נישט מזלזל זיין א טאטע מען טאר נישט מזלזל זיין א מאמע האסט א טאטע מיט א מאמע גיי ארויף צו זיי יא אבער זיי זענען אזוי ברוגז אויף מיר וועגן רבי'ן וועגן ברסלב מ'דארף נישט טענה'ן טען נישט מיט א טאטע און טען נישט מיט א מאמע אז מען איז מכבד טאטע און מאמע צום סוף. ס'איז דא מעשיות פון ברסלב'ע חסידים, אנפאנג האבן זיי געהאט אזעלכע רדיפות, און זיי האבן ווייטער מכבד געווען מכבד געווען מכבד געווען, אכטונג געבן די קינדער זאלן אפילו נישט כאפן אז אלע מיני חכמות זעהן אז עס זאל זיין די כבוד פון טאטע מאמע. די גרעסטע כבוד געגעבן פאר פאר די פאר די קינדער. רבי נתן'ס טאטע פלעגט אים אזוי רודף'ן און פלעגט אים אויסשפארן. דו וועסט נישט דא אריינקומען אינדערהיים. ס'איז געווען צייטן וואס ער פלעגט קומען צו צו זיין טאטן מיט זיין ווייב מיט די קינדער. און האט ער זיך געגעבן א כאפ א כאפ ארויס צום רעבן. האט אים אויסגעשפארט. קענסט נישט אריינקומען. און רבי נתן פלעגט רעדן צו זיין שניר. רבי נתן'ס טאטע פלעגט רעדן צו זיין שניר צו רבי נתן'ס ווייב. גט זיך! גט זיך פון מיין זון א ברסלב'ער! ער איז משוגע געווארן! אבער ביים סוף. פלעגט ער זיך אויפשטעלן פאר ר' נתן, פלעגט אים רופן ר' נתן, און ר' נתן האט נישט געקענט אויסהאלטן, א טאטע רופט א קינד ר', זאגט ער אים דו ביסט מיך מכבד, כ'האב פון דיר נחת, כ'האב פון דיר נחת, געבסט מיר נחת. אנפאנג גייט מען אריבער אסאך מאל שוועריקייטן ווייל ס'איז נישט אזוי בדרך כבוד, מה יאמרו, וואס וועלן מענטשן זאגן, און מיין זון איז אויך דארט, מילא ווען דו גייסט כאטשיג ביי די געהעריגע ברסלב, ווען דו גייסט כאטשיג דו ווייסט וואס כ'מיין. און א וועג וויאזוי אויף די ש ס די רבי זאגט, אבער די רבי זאגט, אבער די רבי זאגט, ווייל נאך מען וויל נישט וויסן איך זאגס טאקע אזוי, מיין היים געבט זיך אזא אזא אזא שאקל, די רבי זאגט בעריש, אויב איז ענוה אזא גרינגע זאך אז ס'איז תלוי מיטן מיטן וועג וויאזוי מען בייגט איין דעם קאפ, נו וואס איז די אלע תפילות וואס מען בעט, טהר לבנו לעבדך באמת, איך פשוט.

זעט אויס ס'איז עפעס אינעווענדיג, ס'איז עפעס אין מח, ס'איז נישט קיין זאך וואס מ'קען אויסשטעלן פון אינדרויסן. אנפאנג א טאטע ווערט געוואר אז דער דער זון קומט אויף ברסלב, שמעקט נישט, היכל הקודש? און ווער רעדט נאך דא אין היכל הקודש? ס'איז דאך שוין.

סתם ער איז שוואך, ס'איז סתם באוואוסט, האט שוין, האט שוין עפעס א שיינע העמד, איז ער שוואך, יא. און ער איז זייער ערליך, ווייל ער גייט דאך אנגעטון מיט די געהעריגע בגדים, ווי איז שוואך און ווי איז גוט, אלעס איז מוח. מ'איז ווייטער מכבד טאטע מאמע, מ'איז מכבד שווער און שוויגער, פאר די ווייב, מ'וועט קיינמאל נישט, קיינמאל נישט, קיינמאל נישט טשעפענען פון איר משפחה. קיינמאל נישט טשעפענען די משפחה, פארקערט דארף איר זאגן אלץ, דיין טאטע איז א וואוילע מענטש, דיין מאמע איז א וואוילע מענטש, און אפילו ווען איך זאג ענק א שיינע זאך פון די לעבן, עטס זאלט מכיר טוב זיין, אפילו עס וועט אויסקומען, איך ווייס נישט צו קען עס שוין, מען האט שוין געדעמעדזשט, מען האט שוין געהארגעט די זאך, אבער א פרישע א פרישע אינגערמאן א חתן קען עס הערן, ווי יאסי, יאסי איז א חתן געווארן. שוין געגאנגען. איך האב אויך פארשטאנען ווער ווילסטו הערן א גוטע שכל אין לעבן פון מוהרא"ש. אסאך מאל, אסאך מאל קען פאסירן אזוי. מ'האט חתונה, הער אויס הער אויס שכל פון מוהרא"ש. מ'האט חתונה, צוויי מענטשן הייבן זיך אן ליב האבן, מ'ווערט נאנט, הייבט מען אן פארציילן ווייטאג פון אמאל. דאס איז די טבע. א מענטש האט עס, יעדער מענטש האט אין זיך ווייטאג, ווייטאג אויף מיין טאטע, ווייטאג אויף מיין מאמע, ווייטאג אויף א, אין די משפחה, ווייטאג איינער פון, פון, פון מוסד, ישיבה קטנה, איין משגיח האט מיך געגעסן די קישקעס, אדער דארט איז געווען איינער וואס האט מיך פארשעמט, עפעס א גבאי, עפעס ווייטאג איז דא, און סתם אזוי זאגט מען עס נישט, אבער מען פילט איינער, איינער פארשטייט מיך, און איינער זאגט מיך גוטע ווערטער, הייבט מען אן פארציילן, קען אמאל זיין אז די ווייב נאך די חתונה הייבט אן וויינען. ס'הייבט אן וויינען, זייער אסאך ווייבלעך נאך די חתונה וויינען, איז דא אינגעלייט וואס קענען עס נישט נעמען, זיי ווייסן נישט וואס צו טון, זי וויינט און וויינט און וויינט און וויינט און וויינט, איך ווייס נישט וואס צו טון, זי וויינט, זי וויינט, ס'איז גארנישט, ס'איז גארנישט, ס'גייט נישט זיין פאר זיבעציג יאר אזוי, ס'קען זיין אויב דו וועסט עס שטיקן, דו וועסט אנהייבן, דו וועסט אנהייבן חוזק מאכן, וועט עס ווערן א פראבלעם א גאנץ לעבן, אבער סתם אזוי ס'איז א געזונטע זאך, ס'דארף ארויסגיין אלטע ווייטאג, לאז וויינען.

איך וויל זאגן פאר די שווער פון היינט און ווייטער געענדיגט מיט די זאכן און איך בין באלעבאס און ס'קען זיין אויפן מינוט קען זיך דיין ווייב אזוי פילן ווי דו נעמסט דיך אן אבער מארגן צו איר טאטע צו איר מאמע מען קען נישט אפשניידן א קינד פון א טאטע פון א מאמע. מ'קען נישט אפשניידן א קינד פון א טאטע מאמע. די פראבלעם איז נאר אז זייער אסאך מאל נאך אזא שיעור קומען אינגעלייט זאגן איך האב שוין אזוי האב איך געטון, אזוי האב איך געטון. און מיין שווער, מיין שוויגער, געענדיגט. און בין איך בעל הבית. אדער אינגעלייט ער פילט אזוי גוט ער האט שוין איינעם, ער האט א ווייב. און ער קומט אהיים און די ווייב, די ווייב וויל גיין צו א שוועסטער. ס'איז איר שוועסטער. זאל זי גיין מיט איר שוועסטער. דו האסט נאך א ווייב, דו האסט נאך אלץ א ווייב. זי בלייבט נאך דיר געטריי. יא אבער זי גייט מיט איר שוועסטער. און זי גייט אויס מיט א שוועסטער. און זי גייט. ס'איז גארנישט געשען. זי גייט צו א שוועסטער. ס'איז גארנישט געשען. זי רעדט צו איר מאמע. היינט איז שוין נישט דא קיין טעלעפאן. ווען אונז זענען מיר געווען יונג. כ'ווייס נישט וואס מ'טוט היינט. אבער ס'איז דא א טעלעפאן מיט א חוט. זאלסט מאכן אינדערהיים אזוי. איינער נאך אזא איז דא נאך אזא טעלעפאן? אזוי ווי אזוי ווי א מייק איז שוין אויך אן א ווייער היינט. אבער דאס די גאנצע פלעג גיין אויפן וואנט איז געווען א באקס מיט נומערן און עס איז געגאנגען א לאנגע ווייער, דאס הייסט א חוט,

וואס איז די מורא? באלד רעד איך מיט דיר. זעץ זיך אוועק, קענסט זאגן אביסל משניות, קענסטו באגריסן, זי וועט באלד אראפלייגן טעלעפאן וועסטו פארציילן א שיינע זאך, וועסטו איר זאגן גוטע ווערטער, זי וועט רעדן צו דיר. דו ווייסט ווי מען מאכט אז די ווייב זאל וועלן זיין מיט די מאן? נישט ווען מען זאגט גיי נישט צו דיין מאמע, גיי נישט צו דיין שוועסטער, נאר מען זאגט גיי צו דיין מאמע, גיי אביסל צו דיין מאמע, גיי אביסל ארויס, דאס מאכט נענטער און נענטער און נענטער און נענטער, א מענטש שפירט זיכער, ס'איז דא נישט אפשר א מענטש זאל מיך עפעס קאנטראלירן, דא נישט אפשר א מענטש וואס וויל מיך עפעס ניין, לייג דיך אביסל אראפ, לייג דיך אביסל, ס'איז דא א מענטש וואס זארגט פאר מיר, אוי ווערט מען נאנט, אוי ווערט מען נאנט מיט דעם מענטש, מען קען נישט צוברעכן אזא זאך, א יונגערמאן הערט עס נישט אין ישיבה, אין ישיבה זאגט מען אים נאר, כ'ווייס נישט, אין אמעריקע זאגט מען מ'טאר נישט עסן קיין פיצא, דא לאזט מען עסן פיצא? אויך נישט? נו וואס עסט מען דא? אלע סיינס, פיצא, פיצא, פיצא, אין אמעריקע איז נישט דא יעדע געשעפט פיצא, איין איין געשעפט אין א גאנצע שטאט, אין וויליאמסבורג איז דא פיר געשעפטן, אפשר דריי געשעפטן פארקויפן פיצא.

נאר דאס האט ער געהערט אין ישיבה א גאנצע צייט פיצא פיצא פיצא פיצא, קומט אהיים, ווייטער גייסט צו דיין מאמע? ווייטער גייסט צו דיין שוועסטער? א גאנצע טאג דיין מאמע? א גאנצע טאג דיין שוועסטער? הייבט זי אן שפירן ווי דו ווילסט עפעס אוועק נעמען פון איר, גיי גיי אביסל גיי אביסל מיט דיין חבר'טע, גיי אביסל ארויס, דאס וועט מאכן זיי ווערן נענטער און נענטער, געב איר גוטע ווערטער, טאר נישט זיין קיין קמצן. נישט זיין קיין קמצן געב גוטע ווערטער אזוי שיין אזא שיינע קלייד איך קום יעצט פון טבריה כ'האב ארויף געקראכן אויבן איך ווייס נישט אויב נאר ברסלב'ע חסידים קומען אהין קיינמאל נאכנישט געטראפן דארט ווי מען גייט דו גייסט צו ר' מאיר בעל הנס עס איז פיל מיט אידן קיין עין הרע איך בין ארויף. ווען איך גיי אהין קיינמאל נישט געטראפן דארט קיין מענטשן קבר רבי חייא ובניו ווייסט ווי גרויס רבי חייא איז געווען דו לערנסט די גמרא דו ווייסט ווי גרויס רבי חייא איז געווען אז אליהו הנביא איז געקומען אים זאגן נאך שטעל אפ ער קען ברענגען משיח פארציילט די גמרא אז זיין ווייב האט אים מצער געווען און ווען ער האט געטראפן א שיינע זאך אויפן גאס וואס זי האט ליב האט ער איר געקויפט און געברענגט און נישט נאר געברענגט איינגעפאקט שיין אזוי ווי זי גלייכט, און זיין תלמיד רב פרעגט, רבי זי איז דיך מצער, זי א. וואס דער רבי ברענגט אהיים נאכאמאל נאכאמאל זאגט דער הייליגע רבי חייא, דיינו שמגדלות את בנינו מצילות אותנו מן החטא, מוהרא"ש פלעגט רעדן פון די גמרא פלעגט יעדע מאל זיך מוהרא"ש פארוואונדערן רבי חייא דארף האבן א פרוי מצילת מן החטא,

דו ברענגסט שיינע זאכן. וואס וויפיל קאסט וויפיל קאסט וואס קאסט א א פעקל פאפקארן נו? דאס איז פאפקארן. פרישע נישט אלטע. דאס איז יא דא פרישע. נו קומט א עס קומט ביינאכט דו ווייסט דיין ווייב האט געהאט א שווערע טאג מיט די קינדער. דו ברענג א גרויסע זעקל פאפקארן מיט ניסעלעך. קום אביסל, קום ארויס אויפן טעראסע ווי הייסט עס אויפן פארטש, קום אביסל עסן, קום אביסל שמועסן ווי ס'איז געווען דיין טאג, דאס איז עבודת השם, דאס איז עבודת השם, דאס לערנען אונז אויס צדיקים, נישט קלים וריקים וואס זעען אויס ווי צדיקים, דו הערסט? נישט קל, אזא מורא'דיגע סכנה, איך טוה דאס, עס איז אנדערש דא, יאסל, דא איז אנדערש אין אמעריקע, דו ווייסט דא דא מער דא דא מער אמת. אמעריקאנער אינגערמאן זוכט עפעס. די יעדער וויל זיין גוט. טוט זיך. דא אין מירון. טויזענטע טויזענטע אידן שבת. יעדער. איך זע יעדער האט א אנדערע תנועה. יעדער האט א אנדערע סידור. יעדער האט עפעס א סידור. אין אמעריקע נישט דא. ס'דא איין סידור וואס די גאנצע לאנד דאווענט. דער האט אזא סידור און האט אזוי געשריבן די שמות. ער האט אזא. ער זאגט דאס אין א קלף. מ'וויל זיין גוט. מ'ווייסט נישט וואס צו טון. פארוואס קענסטו נישט אהיים גיין אביסל נעמען קען קויפן ווי וואוינסט הר יונה אין טבריה ס'דא פאפקארן אביסל מ'עסט אביסל מ'שמועסט אביסל דאס איז עבודת השם קום יעצט פון קבר רבי חייא האט אהיים געברענגט א גוטע זאך פאר זיין אהיים געברענגט א גוטע זאך איינגעפאקט שיין איינגעפאקט

און זהו ברוך השם, און מ'זעהט די תוצאות אויך אז וואס די רבי זאגט ממילא יעצט ער שטעלט זיך שוין אפ אסאך מאל, ער פרעגט ראשי תיבות און ער וויל פארשטיין, און ער כאפט אליין די געדאנק צו ס'שטימט צו נישט, א אינגל פון ער האט באלד בר מצוה אבער מ'זעהט שוין די ער כאפט די מהלכים פון גמרא, נאכנישט די הבנה אין די סוגיות אבער די מהלכים כאפט ער שוין אליין.